דאס קומט אונז ווייזן אז א מענטש רעדט זיך אפ, א מענטש וויינט, א מענטש טראסט נישט דעם אייבערשטן, מאכט דער אייבערשטער, דער אייבערשטער זאל היטן, חס ושלום, שוין אידן, אז ער זאל טאקע האבן אויף וואס צו וויינען. הייליגער רבי נתן האט געזאגט ווען א מענטש, מען פרעגט אים וואס מאכסטו? ברוך השם, געלויבט דעם אייבערשטן. פֿערט חבֿר, לױבט דעם אײבערשטן! אײבערשטער איז זײער גוט צו מיר. װאָס טוט זיך פֿאַר פּרנסה, ברוך-השם! ברוך-השם! און װיסט װי גײט עס? ברוך-השם! הודו לה' כי טובֿ! דער אײבערשטער איז פֿאַר אַלעמען מלך-המױערים. און קוק אַ קוק, קוק אַהער! דאָ דאָ אַ מענטש, האָט נישט גאָרנישט. האָט ער, האָט גענוג אױף װאָס צו װײנען. מע פֿרעגט אים, װאָס ער מאַכט. ברוך-השם! הודו לה'! שקויעך, אײבערשטער! איך מוז אים געבן גוטס.

גוט. I'm good. I'm fine. דאס איז נישט א איד דארף עס נישט אזוי. וואס הערט זיך? אלס פיין. זאג עפעס אויך. זיי מזכיר דעם אייבערשטנ'ס נאמען. קען גלייך הערן אויף א בחור ווי אויף א יונגל. וואס הערט זיך? הודו להשם. חסדי השם. געלויבט דעם אייבערשטן.

און די גאנצע זאך וואס מ'גייט צו א צדיק וואס האט נישט געהאלטן צו וואס אויך געווען ווייסן וואס זיי רעדן מענטשן ווינדערן זיך אזוי ברסלב'ע חסידים וואס זענען אזוי מקושר צום רבי'ן וואס איז דער ברסלב'ע חסידות פארוואס ברסלב'ע חסידות זאגט אנעם רבי'ן פארגעסט זיך פונעם אייבערשטן פארגעסן פונעם אייבערשטן

א מענטש מיינט אזוי, יעדער האט א שידוך פון מיך האט מען פארגעסן, יעדער האט פרנסה פון מיך האט מען פארגעסן, פאר מיך איז נישט געבליבן, יעדער האט אלעס און איך האב נישט, יעדער האט אלעס, סיי יעדער האט א הויז, איך האב נישט, איך מוטשע מיך, קיינער הערט מיך נישט אויס, קיינער דארף מיך נישט, אויף דעם דארף מען האבן א צדיק, נאכאמאל קומען צום שיעור, נאכאמאל קומען צו.

אבער די מח, די מח, די מח, די א מענטש האט קיין קשר צום אייבערשטן, א מענטש האט א קשר צום אייבערשטן, דאס איז שוין שוין שוין די קויל, האט ער טראכטן, ס'יא דא אייבערשטער, האט ער טראכטן, ס'יא דא גיהנום, ס'יא דא גן עדן, האט ער טראכטן, האט ער ספיקות, ס'יא דא,

מ'כאפט זיך נישט ווער עס האט חתונה געהאט און האלט א געזונטע קינד אין די הענט, וואס נאך דארפסטו, וואס נאך דארף א מענטש, אילו פינו מלא שירה כים, איך זאל נישט קענען ענדיגן דאנקען דעם אייבערשטן פאר וואס פאר מיך אליין, יעדע מאל איינער קומט צו מיר אריין האקן קאמפלעינען, זאג איך טו מיר א טובה, קודם גיי אהיים, זעץ זיך אוועק, מאך א ליסט זאכן וואס ער האט אדער האט יא. אויב פאלגט ער איז אלעס מסודר, ווייל ער קען זיך נישט ענדיגן. מאך א ליסט, וועט ער ענטפערן אז א. מאך א ליסט וואס דו האסט יא גוט. אויף וואס דו דארפסט דאנקען. פרוביר. איז דאך זיך א. שטייט דאך דער זכות נישט נישט מיין. אז איך וועל האבן אז איך וועל האבן. עס נעמען אקדמות, עס נעמען אלע, אלע ביימער זאלן זיין פעדערס, און אלע וואסערן זאל זיין טינט, און די הימל זאל זיין א פארמעט, הייב אן שרייבן, הייב אן שרייבן דאנק און לויב פארן אייבערשטן, איין, איין פראבע דארט, האט אויג.

סוי יעדע זאך ער שמעקט און ער עסט און ער קען צו גיין ער קען ארויס גיין ער קען גיין ער קען קומען דארף מען זיך יעצט פארנעמען אז מען זאגט יעצט אדער יעצט תשעה באב דער רבי זאגט אז מען וויינט תשעה באב וויינט מען נישט אויף א זאך וואס איז געווען מען וויינט אויף די היינטיגע חרבן די גאנצע איכה איז ממש א אפגעטייטשטע חרבן פון היינט.

פארטריקנט די מויל, פארטריקנט די צונג, מען רעדט נישט, מען זאגט נישט, מען טוט נישט. שיינע קינדער זענען פלוצלינג געווארן שפאגל שווארץ, חשך משחור תארם, מען קען זיך נישט קוקען מער, אלע קינדער חבקו אשפתות, טייערע קינדער, האמונים עלי תולע, די קינדער די קינדער חבקו אשפתות, דאס קומט צו די קינדער און צו בחורים און צו גראד, מען שטייט און מען האלט א. מען שטייט און מען האלט א טעלעפאן, דו קענסט קוקן אין עבירות, רבונו של עולם, די גמרא פארציילט, אליהו הנביא איז ארום געגאנגען, ער האט געזוכט ווי צו גיין באגראבן אלע טויטע מענטשן נאכן חרבן, פלוצלינג האט ער געטראפן א יונגל, האט ער געטראפן צווישן די טויטע מענטשן, און ער האט זיך געלייגט, אינגאנצן שווארץ זיין פנים, און ממש ווי א טויטע מענטש, פרעגט ער אים אליהו הנביא פרעגט אים, דו ווילסט, דו ווילסט לעבן? דו ווילסט לעבן? די גמרא זאגט די גמרא רופט אים אליהו הצדיק! אליהו הצדיק, קוק אין די גמרא. זאגט ער יא כ'וויל זאגט ער איך וועל דיך אויסלערנען א זאך וואס וועט דיך מאכן לעבן. זאגט ער יא, וואס? זאג שמע ישראל השם אלקינו השם אחד. מיין טאטע האט נישט געהאלטן פון דעם, ביי אונז האט מען נישט גערעדט פון דעם. די גמרא זאגט די ווערטער. ער זאגט מיין טאטע האט מיר דאס נישט אויסגעלערנט, איך וויל נישט אוועקגיין פון אונזער מסורה.

כ'ווייס נישט צו ס'האלט צוריק אפן זייט קאראנע זעהן אז ס'האט פארמאכט שמוץ פלעצער, פלעגן זיי דארט גיין תשעה באב ביינאכט און גיין אפשר אפשר מחזק זיין א איד ארויסנעמען א איד פון בלאטע, פלעצער ווי מ'טאנצט און פלעצער ווי מ' ווי מ'זיך צוזאם קוקן, אפשר לפיד אונז דארף מען עוסק זיין אין הפצה, וואס איז מיין שייכות אין הפצה, ס'איז בנין בית המקדש.

קאוועי לשאול אוי ווי הייסט דער רייז מאר ביי ווינער בוסו דאן יא דאן איז שיין יא ווארע דאס שיין איך איך טוני לאך אלט אין אז למאן שם חו אלט אין נאר ביי קיסע געווען דער חוז חור אט און בריס חו טו אי טוני קוי אמר אדון קוי ברום און נישט מוני בכי סאמע אין רוחם מבקל מניו